כאטש פריינד טראפונסקי האט אביסל אנגעשראקן אז ס'איז דא אזויפיל דעפיציטן און זיי וועלן עס דארפן דעקן, שרעקט אייך נישט, איר וועט דארפן קומען נאר און העלפן אנפירן אט מיט דער ארבעט און זען ברענגען די ביבליאטעק צו דער צו דער שטופע וועלכע זי פארדינט אז זי זאל זיין. וועגן דעם נייעם פרעזידענט אפאר ווערטער נאר, איר ווייסט זיך אין ניינצן אכט און זעכציק לויפט מען נישט. דזשאנסאן לויפט נישט, אונזער אייגענער פירסאן לויפט נישט, און איך האב באשלאסן אויך נישט צו לויפן. איר ווייסט אויך אז ווען מען רעדט וועגן א נייע געביידע אז א מצוה ווערט אנגערופן אויף דעם וועלכער פארענדיגט זי. איך זאג צו ווי מיר אלע דארפן און זאגן צו פריינד דאקטער יוסף קעידזש צו טון אלץ וואס מיר קענען כדי צו טון אט די ארבעט וואס מיר טוען און נאך אויף א בעסערן אופן. דאקטער קעידזש איז נישט קיין פנים חדשות אין ביבליאטעק. ער איז פארבונדן מיט דער ביבליאטעק, ווי איך אליין געדענק, מסתמא שוין אזוי א שיינע פאר צענדליג יאר. ער האט אסאך דיפלאמען פון פארשידענע לערן-אנשטאלטן, אבער פון דער ביבליאטעק האט ער נאכנישט געקראגן קיין דיפלאמע, פשוט דערפאר ער האט נאכנישט גראדואירט פון דער ביבליאטעק. כ'האף און ווינטש אים ער זאל.

וועט מיר נישט אנקומען אסאך שווערער ווי די אנדערע דיפלאמען. אלס די ערשטע זאך וויל איך אייך אלע באדאנקען און דעם נאמינאציע קאמיטעט פאר נאמינירן מיר צום אמט פון אנפירן מיט דער ביבליאטעק. ס'איז בפירוש א כבוד און איך אנערקען דאס, און איך אויך ווייס אויך אז ס'איז אן אחריות. ווייל אז מ'נעמט אן אן ארבעט קען מען נישט צוזאגן וואס מ'וועט אויספירן, אבער וואס דער מענטש דארף יא צוזאגן אז ער נעמט אן אן ארבעט איז אז ער וועט טון דאס בעסטע די ארבעט דורכצופירן, און אויב ער טוט דאס וואס ער קען, דאס אלעס וואס מען קען ערווארטן ערווארטן פונעם מענטשן. עס איז קלאר עס איז קלאר אז די ביבליאטעק טרעט אריין אין א נייער עפאכע, ס'איז נישט פון היינט, איך גלויב ביי די נייע עפאכע איז געקומען צום פופציגסט יאריגן יובל פון דער ביבליאטעק. עס טוט זיך שוין אפאר יאר, עס קען זיין ס'וועט זיך ציען נאך א יאר צו צוויי, גאנץ מעגליך. ווייל אין יעדער איבערגאנגס צייט זענען דא שוועריגקייטן. און לאמיר נישט נעמען, לאמיר נישט אננעמען אז די שוועריגקייטן זענען די פון דער ביבליאטעק, ווייל אמאל האב איך געפילט אין די רעדעס וואס זענען דא געהאלטן געווארן אז מ ס'איז דא א שטיקל פארצווייפלונג, ניין עס דארף קיין שום פארצווייפלונג נישט זיין, די איבערגאנגס צייט איז נישט נאר א ביבליאטעק ענין, ס'איז אן איבערגאנגס צייט אין דער גאנצער קהילה, און די ביבליאטעק איז נאר א טייל פון דער קהילה וועלכע איז אריינגעוויקלט אין אלע קהילה עניינים און מוז אננעמען סיי די גוטע אנטוויקלונגען און סיי די שלעכטע אנטוויקלונגען, און עס וועט מוזן נעמען צייט ביז וואנען דאס ווערט זיך קריסטאליזירן. ס'איז דא דערמאנט געווארן די אלייד דזשואיש קאמיוניטי סערוויסעס. די אלייד קאמיוניטי סערוויסעס זענען אינגאנצן צוויי יאר אלט. זיי נעמען זיך ערשט שטעלן אויף די פיס. איז בפירוש קומט אייך אויס אז געוויסע זאכן, איבערהויפט פאר די מענטשן וואס זענען פארבונדן און פערזענליך פאראינטערעסירט אין באשטימטע עניינים, און איבערהויפט אין אזא ערנסטן עניין ווי די ביבליאטעק און די גאנצע צוקונפט, קען אייך זיך דוכטן אז עס שלעפט זיך אביסל. יא, עס דוכט זיך אזוי, און עס קען זיין אז ס'איז אזוי. אבער מען דארף אויך פארשטיין אז פונקט ווי מיר דארפן קומען צו דער קהילה און דערקלערן די טעטיקייט פון ביבליאטעק, דעם באזיס פון דער ביבליאטעק, אזוי מוז מען דאס אויך דערקלערן פאר די מענטשן וואס זיצן ביי די אלייד דזשואיש קאמיוניטי סערוויסעס, ווייל זייער אפט ווען איך קוק אויף די מענטשן ווייס איך אז זיי זענען קיינמאל נישט געווען ביי א יערליכער פארזאמלונג פון ביבליאטעק, איז דארף מען פשוט קנעלן, און קנעלן נעמט צייט, ווי יעדער לערער ווייס, עס נעמט צייט. איך האב אבער קיין שום צווייפל נישט וועגן דעם ערפאלג, צו פריער צו שפעטער ער מוז קומען, און אין דעם משך פון דעם יאר זינט דער שטודיע קאמיטעט האט אנגענומען דער ארבעט, וויל איך נאך זאגן, און איך האב דא פאר זיך די דעם פראטאקאל אזוי צו זאגן, וויל איך נאך זאגן דאס, אז עס איז ווירקליך, עס איז ווירקליך.

אז די ביבליאטעק אליין זאל האבן אין זיך דעם ווילן און דעם כח כדי דורכצופירן די פארשלאגן. די צוויי פראבלעמען וואס חבר קהלת האט דערמאנט, די פראגע פון צירקולאציע און די פראגע פון געביידע, וועלן דערליידיגט ווערן. זיכער די פראגע פון צירקולאציע, ווייל דארטן בין איך, האב איך קיין שום צווייפל נישט, און איך האלט ס'איז מיינונגען פון מענטשן פון עטליכע מענטשן אבער ס'איז נישט מיינונגען פון די אלע. די פראגע פון די געביידע וועט זיין אן ערנסטערע, אבער דאס אויך קען מען געפינען אן אויסוועג, יגעת מצאת, מיר וועלן, דעם אויסוועג קען מען געפינען, און איך גלויב און איך האף נאר אז ס'וועט נישט נעמען צו לאנג, ס'וועט נישט נעמען צו לאנג. איך האב נעכטן א פרעג געטאן ביי מיינעם א פריינד וואס זאל איך היינט זאגן? וואס זאל איך היינט זאל זיין מיין באמערקונג? האט ער מיר א זאג געטאן אז די ביבליאטעק דארף ווערן אן אאזיס פאר אידיש. ס'איז א גוטער אויסדרוק, אן אאזיס פאר אידיש. אבער איך וויל גיין אביסל ווייטער. די ביבליאטעק דארף ווערן אן אאזיס פאר אידישקייט אין אלע אירע שאטירונגען. ווי חבר רום האט דערמאנט און חבר קהלת עס וועט פארגרעסערן זיך די נאכפראגע נאך פארשידענע קוואלן פון וועלכע מען זאל קענען שעפן דעם וויסן פון אידישקייט, און דער צענטראל פונקט פון דעם פון צושטעלן דעם מאטעריאל דארף זיין די ביבליאטעק און מוז ווערן די ביבליאטעק. מיר האבן דא כן ירבו א צאל אידישע שולן און יעדער איינער האט פון זיי פארשידענע קינדער ביבליאטעקן.

ס'איז דא א רייכער ארכיוו וועלכן חבר רום האט דערמאנט, וועלכער ליגט וועלכער ליגט באגראבן. אן ארכיוו איז דאך אן ארכיוו אבער דארף זיין אפן. דער ארכיוו איז א רייכער און אסאך וועלן זיך מיט אים באנוצן, צו פון אוניווערסיטעטן, סטודענטן, צו צו צו עלטערע סטודענטן, צו קינדער סטודענטן, דעם ארכיוו דארף מען דארף מען עפענען. און די אלע זאכן זענען פאראויסגעזען אט אין דעם פלאן מיט וועלכן מ'האט אויסגעארבעט מיט דעם אלען. און איך וויל אויך האפן אז מען וועט קענען דעם עולם אינפארמירן דורך וועלכע עס איז צייטונג איך ווייס נישט ווי אזוי גענוי נאר אז זיי זאלן וויסן וואס עס קומט פאר פון טאג צו טאג אז דער עולם זאל ווערן אריינגעצויגן אין דער ארבעט כאטש אין דער פלאנירונגס ארבעט און נאכער טאקע אין אין דער טעטיקייט איך וויל אייך אויך צוזאגן דאס. חבר טראפונסקי, איר האט דערמאנט אז ווען די אלייד געפינט אויס אז עס איז דא אן עודף שניידט מען שניידט מען נאכער די אלאקעישן

וועלכער איז ארויסגעקומען, און ער האט מיינט עס נישט אינגאנצן ערנסט, אבער ער איז ארויסגעקומען מיט דער איידיע אז ביכער זענען באלד נישט נויטיג, ווייל ער זאגט אויך אז אויב מען וויל אויב מען וויל אפשטעלן די ערציאונג פון קינדער דארף מען זיי שיקן אין א שולע. מיט אנדערע ווערטער, ער נעמט אריין אין זיך די אינוואלוומענט אוו די טאטעל פערסאן דורך טי ווי און אזוי ווייטער. די אינטערעסאנטע זאך איז דאס אז דער זעלבער מארשאל מעקלוהען כדי צו זאגן אז ביכער זענען נישט נויטיג שרייבט אסאך ביכער, הערסט א מעשה, ער שרייבט אליין אסאך ביכער, און אמאל און אמאל דוכט זיך אויס און אמאל דוכט זיך אויס אז דאס איז טאקע ריכטיג, גארנישט וועט נישט גארנישט וועט נישט צונעמען דעם פלאץ פון בוך, דאס בוך בלייבט נאכאלס אט דער מיטל פון קאמוניקאציע צווישן מענטשן, דאס געשריבענע ווארט, און אפילו ווען מארשאל מעקלוהען און די היפיס זאגן און זיי רופן אן די די ביכער לייענער די טייפהעד די טייפהעד, די טייפהעדס וועלן נאך פארבלייבן פאר א לאנגע לאנגע צייט און אפשר אויף אייביג אלס דער איינציגער מיטל פון קאמיוניקאציע. און אמאל דוכט זיך אונז אז מען וואלט האבן בעסערע מיטלען ווי פארשטענדיגן זיך צווישן מענטשן וואלט געווען וואלט געווען בעסער נישט דורך ביכער און נישט דורך צייטונגען. האלט איך פערזענליך

איך בין אויסגעוועלט געווארן אלס פרעזידענט, אבער דאס מיינט נישט אז גאט האט מיר אריינגעגעבן א נייע חכמה, און דאס מיינט נישט אויך אז פאר מיר זענען אנטפלעקט געווארן אלע נייע סודות. זיכער זענען פאראן און ס'וועלן זיין א צאל שוועריגקייטן, און די שוועריגקייטן עקזיסטירן אין יעדער ארגאניזאציע, און ביבליאטעק האט נישט מער שוועריגקייטן און נישט ווייניגער שוועריגקייטן, און אויב עס וועלן נישט זיין קיין פראבלעמען אין א אינסטיטוציע צו ביי א מענטשן, הערט אויף די אינסטיטוציע הערט אויף צו לעבן, איז דארף מען נישט מורא האבן פאר שוועריקייטן. וואס מען דארף אבער יא טון, איז נעמען דעם פראבלעם און אנאליזירן דעם פראבלעם און עפעס טון וועגן דעם. דערגרייכט מען אמאל מער איז מער, דערגרייכט מען אמאל ווייניגער איז ווייניגער, אבער כל זמן מען טוט ווערט עפעס, ווערט עפעס געשאפן. זיכער מיט רעזאלוציעס אליין וועט מען גארנישט נישט אויפטון.

מוז אנפירן מיט דער טראדיציע וואס זי האט סטענדיג אנגעפירט, און איך פערזענליך קען נישט אננעמען, קען נישט אננעמען, און דאס גיב איך א פערזענליכע מיינונג, אז דערפאר ווייל א וועלכע עס איז אנדערע אינסטיטוציע פירט אן מיט באשטימטע אקטיוויטעטן, דעריבער דארף די ביבליאטעק דאס נישט טון. ניין. ס'איז דא קיין גענוג פלאץ פאר אלעמען, ס'איז דא גענוג פלאץ פאר אלעמען, פארקערט, ס'פעלט נאך אויס טעטיקייטן, און איבערהויפט אויף דעם קולטור געביט.

איך וויל נאר אז פון דער פארוואלטונג, פון די באאמטע צו האבן אונטערשטיצונג, ווייל אמאל ווערט מען געשטרויכלט, אמאל ווערט מען מיד, איז דארף מען אונטערהאלטן, כל זמן מען האלט אונטער און מען גייט וועט מען דערגיין, ס'איז נאר נישט גוט ווען מען פאלט. און נאך א זאך וויל איך אויך דערמאנען, אז אפילו אפילו ווען ס'איז דא שווערעקייטן איז נישטא דארף מען נישט קיין קיין סך מורא האבן, זיכער זענען נויטיג מיטלען, זיכער זענען נויטיג עס זאל נישט זיין קיין דעפיציטן, זיכער זענען נויטיג פינאנציעלן, ווי זאגט מענדעלע און מיר הערן שפעטער פון אונזער חשוב'ן רעפערענט היינט אז א טאנץ גייט נישט פארן עסן, אבער מענדעלע האט אויך געזאגט מענדעלע האט אויך געזאגט אז אין דער קליאטשע אז ניט איינמאָל געפאלן און ניט צוויימאָל בין איך געפאלן און דאָך נישט פארפאלן איז דעריבער. די פראגע איז נאָר צו אנטוויקלען א פּראָגראם פון טעטיקייטן, א גרעסערע אָדער א קלענערע, נאָר א זיכערע באשטימטע פּראָגראם. מיר זאלן וויסן גענוי וואס מיר טוען, מיר זאלן וויסן גענוי וואס איז דער פּלאן פארן יאָר און מיט דעם פּראָגראם אָנגיין. און דער פראגראם אליין וועט שוין מוזן צווינגען, וועט שוין מוזן צווינגען, ס'זאלן קומען צו באשטימטע אנדערע ענדערונגען, ווייל עס איז זייער קלאר אז די די די דער פלאץ וואו די ביבליאטעק געפינט זיך איצט איז נישט קיין פלאץ פאר די ביבליאטעק, ס'איז נישט קיין פלאץ פאר די ביבליאטעק, און איך וויל דאס נישט אנרופן גלות. איך זאג מער נישט אז די ביבליאטעק האט פארקויפט א געביידע און האט זיך אריינגעצויגן צייטווייליג אין א פלאץ

מוז זיין א היים פאר די ביבליאטעק, א היים פאר די פארשידענע טעטיקייטן, א היים פאר די פארשידענע אקטיוויטעטן, א א א פלאץ וואו א מענטש זאל קענען אריינגיין און און האבן נחת רוח פון אריינגיין אין ביבליאטעק. און אויב מיר וועלן האבן נאר די האפענונג, אויב מיר וועלן האבן נאר די האפענונג, דאס אליין, דאס אליין וועט שוין פירן צו דערגרייכונגען. א דאנק. א דאנק דאקטער קעיטש. אלזא, מיר האבן פארענדיגט דעם ערשטן טייל, ווי איך האב געזאגט, אין צייט, און מיר האבן געהאלטן ווארט, און מיר טרעטן צו צו דעם צווייטן טייל פונעם היינטיגן אוונט. חשוב'ע פריינט, כ'האב עס א באזונדערן פארגעניגן און א כבוד עס צו באווייזן פארצושטעלן פאר אייך איינעם וואס האט זיך אזוי צו זאגן איינגעקויפט צוויי שטעטן אין דער מזרח וואנט, סיי פון דער יידישער און סיי פון דער העברעישער ליטעראַטור. פֿרײַנד אַהרן צײַטלין, וואָס האָט נאָך געקראָגן, אַזוי צו זאָגן, ליטעראַרישע סמיכה פֿון ביאַליקן צו דרײַצן יאָר. ס'איז דאָ אַ פֿײַנע שילדערונג אין אַ בוך, וואָס הייסט אין אַ ליטעראַרישער שטוב, געשריבן פֿונעם ייִנגערן ברודער, אלחנן צײַטלין, עליו-השלום. דארטן ווערט געשילדערט בכלל די גאנצע שטוב צייטלין, און דארטן שילדערט ער, כ'וויל נישט איבערגעבן אינגאנצן, ווי אזוי ביאליק איז געקומען און האט דארטן אזוי צו זאגן פארהערט אדער געליינט די שירים געשריבן פון א יונגן, כמעט אינגל נאך, אלזא זייער יונג, האט דער דיכטער אהרן צייטלין אנגעהויבן שרייבן ער איז פון די איינציגע ביז היינט צו טאג וועלכער שרייבט אויף די צוויי שפראכן סיי אין העברעיש און סיי אין אידיש. מיט א צוויי דורות צוריק איז עס געווען א גאנץ נאטירליכע זאך, אונזערע קלאסיקער האבן אזוי צו זאגן ווי מענדעלע האט געזאגט געאטעמט דורך צוויי נאזלעכער, דער צווייטער טאקע דור נאך קלאסיקער, יא געווען אזעלכע וועלכע האבן געשריבן סיי אידיש סיי העברעאיש ווי שניאור און בערקאוויטש און אנדערע, אבער היינט צו טאג איז ער אפשר דער איינציגער. אחוץ ערשטקלאסיגער דיכטער איז ער דאס וואס מען רופט אן

דראמעס געשריבן, אייניקע פון זיי אויפגעפירט דורך מוריס שווארץ און דוכט מיר כעלעמער חכמים, אויב איך האב נישט קיין טעות. איינע פון די ערשטע וואס איך האב געליינט נאך אליין א אינגל און נישט פארשטאנען איז דאס געווען די פאעמע מטטרון, געדרוקט אין אנהויב צוואנציגער יארן. שרייבט אויך עסייען. אויף ליטעראַרישע און פֿילאָזאָפֿישע טעמעס, איז לעקטאָר אָדער פּראָפֿעסאָר פֿון טעאָלאָגישן סעמינאַר אין ניו-יאָרק, געווען דער רעדאַקטאָר פֿון די תּקופֿות פֿון די לעצטע נומערן און אַ מיטאַרבעטער און מיטרעדאַקטאָר פֿון אַ סך זשורנאַלן און ספּעציעל פֿון בצרון. זײַנע אַרטיקלען ווערן געדרוקט, ווי איר וויסט, אין טאָג-מאָרגן-זשורנאַל יעדן פֿרייטיק, און איך ווייס אז זיי ווערן זייער זייער אסאך געליינט פון אסאך מענטשן, אז מען זאל באמת צונויפנעמען אלץ וואס פריינד אהרן צייטלין האט געשריבן, א מין סארט כל כתבי אהרן צייטלין, וואלט זיך באקומען צענדליגער ממש בענד סיי אין אידיש און סיי אין העברעיש.

דעם אָוונט איז מענדעלע מוכר ספרים, פֿופֿציק יאָר נאָך זײַן אַוועקגאַנג, און איך גלויב, אַז עס וועט זײַן אויפֿן אָרט, ווען איך וועל אָנהויבן מיט זכרונות. פון אסאך אסאך יארן צוריק, דאס איז געווען אין יאר נײַנצן הונדערט נײַן, ווען מענדעלע איז צוריק געקומען פון דער שווייץ, און ער האט זיך ארויס געלאזט אויף א טורנע איבער די אידישע שטעט פון דאמאלסדיגן רוסלאנד, ער איז געקומען קיין ווארשע, נאך געווען א יונג יונגל, אבער כ'האב קיינמאהל שפעטער נישט געזעהן אזא געוואלדיגע באגייסטערונג פאר א אידישן שרייבער ווי איך האב עס געזעהן אין יענע טעג ווען מענדעלע איז געקומען קיין ווארשע כ'געדענק ווי אזוי מען האט מענדעלען נאך אויפן וואקזאל פשוט געכאפט און געטראגן אויף די הענט, ממש בוכשטעבליך אויף די הענט. עס האט געהערשט א געוואלדיגע אחדות וואלט איך געזאגט א אידישע אין דעם דעמאלטיגן ווארשע לכבוד מענדעלע'ס קומען. עס זענען געקומען פרומע אידן, חסידים, אידן אין קאפאטעס, זענען געקומען מאדערנע אידן, נאציאנאלע אידן, זענען געקומען העברעאיסטן, זענען געקומען אידישיסטן, מען קען זאגן דאס גאנצע אידישע ווארשע האט זיך פאראייניגט ארום דער צענטראלער געשטאלט פון מענדעלע מוכר ספרים, און א צענטראלע געשטאלט איז מענדעלע געווען און געבליבן אין דער געשיכטע פון דער אידישער און העברעאישער ליטעראטור, ווען מיר זאגן מענדעלע דער זיידע פון דער אידישער ליטעראטור, דארפן מיר זיך אויך דערמאנען אז ער איז פונקט אזוי א זיידע, אדער דער זיידע, פון דער מאדערנער העברעאישער ליטעראטור. ער איז א קלאסיקער פון צוויי ליטעראטורן. און נישט נאר דאס, ער האט די צוויי ליטעראטורן, די צוויי לשונות, אידיש און העברעאיש, פארבונדן דורך זיין שאפונג פון אינעווייניג. קלאר צו מאכן אט דאס וואס איך זאג יעצט איז נויטיג, גלויב איך, א גאנצע רעפעראט, און דאס וועט זיין דער רעפעראט וואס איך וועל יעצט פאר אייך האלטן. איך וויל אנווייזן ווי אזוי איך וויל באווייזן, אויף וויפיל דאס איז מעגליך אין די ראמען פון א רעפעראט, ווי אזוי מענדעלע מוכר ספרים

עס זענען געווען, און זענען נאך דא אביסל, העברעאישע שרייבער וואס זענען אויך אידיש שרייבער. עס זענען דא אידיש שרייבער וואס זענען אויך העברעאיש שרייבער. אבער מענדעלע איז געוועזן ווי געזאגט א גאנצער אידיש שרייבער און א גאנצער העברעאיש שרייבער, און די ביידע זאכן צוזאמען זענען געווארן יענע גאנצקייט וואס מיר רופן מענדעלע מוכר ספרים. ווי אזוי האט ער דאס געמאכט? ווי אזוי האט ער דאס דערגרייכט? דאס איז די פראגע וואס האט מיך יארן לאנג אינטערעסירט, און איך גלויב אז עס וועט מיר, איך וויל האפן אז עס וועט מיר געלינגען מער אדער ווייניגער. אריינצוברענגען אביסל קלארקייט אין דער דאזיגער פראגע. זייער נאהנט צום אמת איז געווען ביאליק ווען ער האט אנגערופן, ווען ער האט באצייכנט מענדעלען ווי דעם באשאפער פון דעם נוסח. וואס האט ער דערמיט געמיינט? ער האט געמיינט צו זאגן פשוט גערעדט אז מענדעלע האט אין אונזער דאפלטער ליטעראטור, אזוי דריקט זיך אויס ביאליק אין זיין עסיי וועגן מענדעלען, בספרותינו הכפולה, אין אונזער דאפלטער ליטעראטור האט ער געשאפן געשאפן די שפראך כלים,

געווארן א העברעאישער שרייבער, האט ער געשאפן געשאפן אט דאס וואס ביאליק האט אנגערופן נוסח, און וואס דער טייטש דערפון איז אז ער האט געשאפן דעם אינסטרומענט, דעם מאדערנעם אינסטרומענט פאר אויסדריקן די געפילן און געדאנקען, ווי ביאליק זאגט, פון זיין עפאכע. נוסח זאגט ביאליק, איז דער טייטש דער באדן וואס אויף אים שטייט א ליטעראטור, ביז מענדעלען ווייזט אויף ביאליק איז נישט אין העברעאיש און נישט אין אידיש אט דער דאזיגער נוסח נישט געווען אויפן באדן פון דעם נוסח פון דער אזוי צו זאגן אלגעמיינער ראם, שפראך ראם, קען שוין שטיין דער טאלאנט, עס קען שוין אויסוואקסן א ליטעראטור, און עס קענען שוין קומען טאלאנטן וואס דארפן נישט מער ווי א העלפט פון זייער פון זייער שאפערישער ענערגיע, אזוי זאגט ביאליק, אוועקשענקען דער ליטעראטור, זיי קענען שוין קומען דירעקט מיט זייער קינסטלערישן אינהאלט און נישט דארפן שאפן די כלים וואס זענען שוין באשאפן געווארן דורך דעם דורך דעם שרייבער וואס האט דעם נוסח באשאפן, וואס האט אוועקגעשטעלט דעם באדן אונטער די פיס אונטער דעם פון דעם טאלאנט. פון מיין באשעפער. און דאס איז א קאלאסאלע דערגרייכונג. שאפן דעם דאזיגן שאבלאן, וואס ווערט שפעטער א שאבלאן, דארף מען זיין א ריז, ווי ביאליק זאגט. מען דארף שאפן א בראשית'דיגע זאך, א זאך וואס איז נאך נישט געווען. ביאליק גיבט אזא משל, דער ערשטער וואס האט באשאפן א נאדל איז געווען גרעסער און אן א שיעור דערפינדערישער ווי דער וואס האט אויפגעשטעלט א ניי מאשין, ערשטע נאדל. דער די מעשה בראשית ארבעט פון מענדעלען האט געפאדערט נישט בלויז שפראך גרויסקייט, ס'האט געפאדערט שאפערישע געניאליטעט. און מענדעלע, ווי איך וועל זיך באמיען צו באווייזן, האט געשאפן אונזער צוויי-שפראכיקייט אין דעם זינען וואס ער האט געשאפן א שפראכיגע צוויי אייניקייט. דאס קלינגט פארשטייט זיך אביסל מאדנע, אבער דאס וועט זיין אט דער דער ערקלערונג פון די דאזיגע ווערטער וועט זיין געווידמעט מיין רעפעראט. לאמיר אנהייבן ברענגען א ביישפיל. עס איז א שווערע זאך צו ברענגען אדעקוואטע ביישפילן אין דעם פאל, ווייל דער די ביישפילן זענען צווארפן, און דער הויפט ביישפיל דאס איז מענדעלע אליין, דאס איז דער גאנצער סכום פון זיין שאפן. אבער מיר וועלן זיך מוזן באנוגענען מיט פראגמענטארישע איינצלנע דיפערענצירטע אזוי צו זאגן ציטאטן, לאמיר נעמען צום ביישפיל, אזא מין ציטאט. דאס איז פון מענדעלע'ס ווינטש-פינגער'ל. ווי זאגט מען עפעס ביי אונז אידן, וואו צוויי איז אויך א דריטער. און מיט דעם דאזיגן כלל שטעקט א איד נעבעך אריין דעם לעפל צו יענעם אין שיסל, שטופט זיך אריין וואו עס איז ענג קריכט אריין מיט א פוס צו יענעם אין בייטל, אין בוטל, כאפט א קוק צו יענעם אין מחזור, שפארט זיך צו ווי עס איז צו יענעם אויפן געלעגער, קוועטשט זיך אריין אין א בויד צווישן פיל אנגעזעצטע פארשוינען, און שטעכעט נעבעך אפ אזוי דאס גאנצע לעבן. עט, וואס מאכט עס אויס? אבי איבערקומען, אבי אפ'פטר'ן מישטיינס געזאגט דאס עסן, אבי כאפן א דרימל, א נאכט איבערלעבן, אבי יוצא צו זיין, ווי עס איז צו דערהאלטן די נשמה. די דאזיגע אלע ווערטלעך, די אידיאמאטישע אויסדרוקן וואס געפינען זיך אין דער דאזיגער ציטאטע, און דאס איז נישט מער ווי א טראפן פון ים פארשטייט זיך, זענען באזונדער אין דעם פאלקס מויל, מענדעלע נעמט זיי צונויף ווי איר זעט אין דער דאָזיקער ציטאַטע און אין אָן אַ שיעור אַנדערע נישט-ציטירטע ציטאַטן, און ער בלאָזט אין זיי אַרײַן אַ רוח-חיים, אַ לעבעדיקייט, וואָס אינטעגרירט זיי. עס באַקומט זיך איין זאַך, ער דריקט דאָ אויס אין דעם, אין אָט די פּאָר ווערטער, אַ גאַנצע ייִדישע לעבנס-פֿילאָזאָפֿיע. וווּ עס איז דאָ צוויי, וווּ עס איז דאָ איינער, איז דאָ אַ צווייטער, וווּ עס איז דאָ אַ צווייטער, איז דאָ אַ דריטער. ער דריקט דאָ אויס דעם גאנצן ענין פון אידישער קאלעקטיוויטעט, און די דאזיגע קאלעקטיוויטעט ווי איר זעט איז ביי אים נישט אזוי שטארק נושא חן, אבער דערביי שילדערט ער אפ דאס אידישע לעבן, כמעט דאס גאנצע אידישע לעבן אין עטליכע שורות, ווי אזוי דערגרייכט ער דאס? דורך דעם וואס ער נעמט פארשידענע אידיאמען און ער שטעלט זיי צונויף און זיי ווערן א גאנצקייט. יעצט לאמיר נעמען נאך א זאך. ביז מענדעלען האט נישט עקזיסטירט, נישט אין דעם מאדערנעם העברעאיש און נישט אין מאדערנעם אידיש, אזא זאך ווי דיאלאג. ווען איר נעמט צום ביישפיל אייזיק מאיר דיק אויף אידיש, דער דיאלאג איז טויט. ווען איר נעמט פרץ סמאלענסקין וואס איז אויף זיין שטייגער געווען א גרויסער שרייבער פון ראמאנען אויך, באוואוסטע ראמאנען, דער דיאלאג לעבט נישט. ווען הויבט אן א שפראך צו לעבן? ווען עס קומט דער גרויסער מייסטער וואס קען באלעבן דעם דיאלאג. מענדעלע איז דער באשאפער פון דעם דיאלאג, סיי אין אידיש, אין מאדערנעם אידיש, און סיי אין מאדערנעם העברעאיש, דיאלאג איז א טייטש לעבן. דיאלאג איז א טייטש ריטם. דיאלאג מיינט שילדערונג, מיינט כאראקטעריזירונג פון מענטשן, פון פארשוינען, פון כאראקטערן. אט לאמיר הערן ווי אזוי עס רעדט א אידענע אין. ספר הבהמות, הערט א מעשה, זאגט זי, פארגלאצנדיג די אויגן צו דער סטעליע, הערט וואס פאר א גאט מיר האבן, היינט גאנץ פרי כלחוך השור, אט די טיר אט-א פון דער שטוב אין דעם הויז עפען איך, גיי איך ווי א באלעבאסטע מעלקן פרי אריין, איר זעט ווי דער זאץ-בוי איז דא נישט ווי די גראמאטיק פאדערט, אבער דאס באלעבט, דאס גיט דאס געשטאלט פון דער פרוי וואס רעדט, גיי איך ווי א באלעבאסטע מעלקן פרי אריין דאס מעלק-שעפל אין דער האנט, שטרוי צום פרעסן האט דער באקאנטער גוי נאך נישט געבראכט, פארגעסט. א פראסט, א שרעק. צייט מעלקן, רוף איך מיין מיין מיין, זי, ס'איז די בהמה, רופט זיך נישט אפ. גיי איך שוין צו נאנט, אביסל מיט פארדרוס, טראכט ביי מיר, סטערווע, ס'איז א נבלה, וויל איך מעלקן, הע הע, איז זי פארשאטן מיט שניי וואס האט זיך אריינגעטראגן ביינאכט דורך די שפארונעס, די האר פארפרוירן ווי סטרעמפלעס אויף דעם רוקן. שטעל איך אוועק דאס מעלק שעפל, נעם א בעזים נעם, צוויי מאל, נעם א בעזים נעם, שאר שאר דעם שניי, און זי די שפלה, די שפלה, זאל זיך עס כאטש רירן, איך גיב א קוק, אוי א דונער האט מיך נישט דערשלאגן זי איז טויט, ס'טייטש, וואס הייסט, פארווען, פארוואס, פון דער העלער הויט, נישט צום פארשטיין. פאלט מיר איין, אוי א ווייטיק א גרויסער א ווייטיק מיינע שונאים, איר הערט מיר האבן פארגעסן די סעודה מאכן נעכטן ווי אלע יאר תוספות יום טוב, מיין יחוס איז עפעס א קאטאוועס, פונעם תוספות יום טוב'ס משפחה שטאם איך, אין דער מגילה זיינער אויף דעם נס וואס אים איז געשען האט דאך דער גרויסער צדיק עליו השלום באשוואוירן זיינע קינד'ס קינד'ס קינדער זיי זאלן אין חודש אייר נעכטן הייסט עס מאכן א סעודה ווי פורים, וועט עימיצער נישט מקיים זיין זאל אים טרעפן אן אומגליק, אט האט איר טאקע געהערט דאס אומגליק, דעריבער טאקע איז די בהמה זיין צלמות די כפרה געווארן, וואס דען, גאר פלוצלינג ערשט נאכן קעלבן זיך נעמט א בהמה און פגר'ט? אזוי האט קיינער נישט געשריבן ביז מענדעלע, דא האט איר די אידענע ווי זי רעדט, ערשט נאכדעם האט געקענט קומען שלום עליכם מיט זיינע וואונדערליכע דיאלאגן. וואס האבן נאך איבערגעשטיגן די מענדעלע דיאלאג. נאכדעם רעדט א צווייטע אידענע אויף טייטש חומש אידיש, און דאס איז שוין האלב לשון קודש, ס'איז שוין העברעאיש אויך. לאמיר הערן ווי רעדט די צווייטע אידענע. דער וואס לעבט אייביג ברוך הוא ברוך שמו, וואס איך בין נישט ווערט צו דערמאנען זיין נאמען, זיין נאמען צו דערמאנען, הויבט זי אן אויף תחינה לשון, צונויפשנירנדיג די ליפעלעך און קנייטשנדיג א פרום פענעמל, דער אלמעכטיגער וואס איז געאכפערט, געגרויסט צווישן די הערשארן, די דא הייסן חיות הקודש, וועלכער, ער איז גערעכט און זיין משפט איז גערעכט. ס'רעדט זיך אלץ וועגן דער בהמה. כי מפני הרעה, פאר די זינד זאגן די חכמים, פגר'ט אמאל א בהמה. דער פסוק איז דארטן רעדט זיך גאר וועגן דעם צדיק, אבער דא איז עס א בהמה. לאז זי די בהמה זיין א קרבן עולה, מכפר זיין, רייניגן ווי די פרה אדומה, אייך און כל ישראל, פון אלע אומריינקייט און פון אלע אומווירדיגקייט. דאס איז תחינה לשון, אזוי ווי עס שטייט געשריבן, אויב די זינד זיינען ווי פורפל רויט, וועלן זיי ווערן ווייס ווי שניי. און אויב אזוי, אז דורך א פיך, א פיך מיינט א פי, דאס איז עברי טייטש לשון, אז דורך א פיך האט באשיינפערליך זיך געטאן אנטפלעקן אזא גרויס וואונדער, די מעשה מיט דעם תוספות יום טוב, אזא גרויס וואונדער, וואלט מיין ראט, מיין עצה טובה געווען, דאס דאס קעלבל, די פרוכט פון איר מוטער לייב, זאל בלייבן די ווידערשפעניגע קינדער צום אנדענק אויף דעם משונה ווילדן מופת, דאס די אידן די בני ישראל זאלן מער נישט מוטוויליגן, נישט פארשוועכן די שבועה פון פרוכט צו מער צדיקים. לאז עס ביי איך זיך האדעווען, און דער וואס שפייזט מן ביצי כינים, פון א קליין ווערמל ביז דעם וויזלטיר, וועט העלפן עס צו שפייזן, אמאל מיט שאלאכץ פון קארטאפל, אמאל מיט אביסל קלייען, דאס אביסל, יענעס אביסל, וואס קען ער זיך אנזען אין א בעלעבאטישקייט א קעלבל, זאל זיך אייך דאכטן א ישיבה בחור, נאך א לעפל געקעכטס, נאך א שטיקל ברויט, א קבצן. אה, א קבצן נעבעך, זי פארגעסט אז זי רעדט וועגן דעם קעלבל, און זי רעדט שוין וועגן דעם ישיבה בחור, א קבצן, א קבצן נעבעך, איר פארשטייט, פון א ישיבה בחור, אה, טפוי, פון א קעלבל מיין איך, וואקסט אויס א בהמה, און א בהמה איז תמיד אנגעלייגט, אה, ווער שמועסט ביי היינטיגע משוגענע צייטן, און בפרט דא ביי אידן, הא הא הא, שפילט אוודאי א גרויסע ראלע א בהמה, דאס האט איר די גאנצע אידענע. דאס איז וואס מענדעלע האט אריינגעבראכט אין אידיש, אדער האט ער שוין אן אנדער סארט אידיש, יא? דאס איז שוין אידיש פארבונדן מיט העברעאיש, מיט לשון קודש, מיט תחינה לשון, מיט עברי-טייטש. מענדעלע איז געווען דער גאון פון צוויי-שפראכיגקייט. אחוץ וואס ער האט באלעבט אידיש, אחוץ דעם וואס ער האט אריינגעטראגן ריטם, ריטם, מוזיק, ספעציפישע אינטאנאציע אין דער שפראך, אויף אזוי ווייט אז ער ענדערט אפטמאל דעם סינטאקסיס, דעם אנגענומענעם, כדי צו באלעבן דאס לשון, כדי צו געבן, כדי צו שילדערן דורך דער שפראך דעם העלד אדער די סיטואציע. אחוץ דעם אלעמען, האט ער אויך דער ערשטער, דער ערשטער, זאג איך, סיי אין דער מאדערנער העברעאישער ליטעראטור, סיי אין דער מאדערנער אידישער ליטעראטור, אריינגעבראכט די לעבעדיקע, די מאלערישע נאטור-שילדערונג, און מאלערישקייט בכלל. עס זענען געווען נאטור-שילדערונגען, פארשטייט זיך, ביז אים

אט רעדט ר' שלמה, ער שילדערט זיינע אן איבערלעבונג, אן איבערלעבונג פון זיינע יונגע יארן, א רעגן, ווי אזוי דער רעגן האט געעפנט זיינע אויגן צו דערשפירן גאט אין דער נאטור, צו דערשפירן די נאטור בכלל, מיין ערשטע זעלבסט דערקענונג, דאס איז אביסל דייטשמעריש, זאגט רב שלמה, איז מיר געקומען אין שטורעם, ס'איז דענסטמאל פרילינג געווען, היינט ווען מיר זאגן פרילינג געווען און נישט געווען פרילינג איז א וואכעדיגע גאנג. מענדעלע האט אנגעהויבן בויגן די שפראך, ער האט נישט געשריבן ס'געווען פרילינג, פרילינג געווען. ס'האט זיך שוין באקומען א נייע ריטם. פלוצלינג איז טונקל געווארן, און אויף א סטעזשקע אין גארטן, צווישן פרישע גראזן, לויפט א אינגל, א נאקעטער, א בארוועסער, נאר א ליקען העמדל גייט ער אויפן לייב, און דאס היטל אויפן קאפ. אמאל לויפט ער, איר זעט דאס איז געגנווארט, דאס איז פרעזענס, אזוי ארום ווערט דאס בילד באלעבט, ווי כ'וואלט דאס זעלבע געשריבן בלשון עבר, ער איז געגאנגען, ער איז געלאפן, אבער אמאל ער שטעלט עס אוועק פאר אונזערע אויגן און ער זאגט, עס איז איצט, ער לויפט איצט, ער גייט איצט. אמאל לויפט ער און אמאל שטעלט ער זיך אפ, זיין בליק בלאנדזשעט ארום און זיינע אויערן הערן זיך עפּעס אײַן און זײַנען אויפֿגעשטעלט ווי בײַ אַ האָס. אָט דאָס קינד בין איך געווען. דענסטמאָל זענען מײַנע אויגן אויפֿגעעפֿנט געוואָרן און איך האָב זיך אַליין דערזען, דערזען זיך און זיך פֿאַרוווּנדערט אויף דעם, וואָס איך זע. איינער אַליין בין איך, קיין לעבעדיקער נפש איז ארום מיר נישטא, אחוץ הימל אויבן און ערד אונטן, און באלד ווערט א רעש, א ברומעריי, דאס קול קייקלט זיך אוועק אין דער ווייט און צעשיט זיך דארטן אין א סך ווייטע קולות, פייערדיקע שלאנגען און ברענענדיקע מלאכים פליען איבערן הימל, דאס איז דער רעש פון גאט'ס פון גאט'ס רייטוואגן, האב איך ביי זיך געקלערט, דאס איז שילדערן א רעגן, גאט דער הערשער רייט אויף די וואלקנס, שמייסט מיט דער רוט שיט פייער און א זייל פון שטויב, שטרוי מיט מעקענע צוזאמען, הויבט זיך פון דער ערד, דרייט זיך, לויפט ארום אין דער לופט און באלד גיט א גאס א רעגן, א ווארימער, דערקוויקנדיקער רעגן. גרויסע טראפנס רעגן קלאפן אין די געוויקסן פון די גערטנער, גראזן, ציבעלעס, קנאבל, בויגן אן די קעפלעך, טולען זיך ווי קינדער און אויף זייער מאַמעס שויס וואַשן זיך מיט פאַרגעניגן. ריטשקעס וואַסער לויפן פון זיבן ערטער, הויבן זיי אָן צו פליסן, און דערנאָך ווערט פון אַלע איין שטראָמעדיק וואַסער, וואָס לויפט, מורמלט, רוישט, און אָט זעט מען גאָטס ראָד, אַ גרויס, שרעקלעך ראָד אויפן הימל, אָבער נאָר האַלב זעט מען עס אָן, אין דער געשטאַלט פון אַ בויגן, וואָס אין וואָלקן הקשת אשר בענן, דאס איז שוין העברעאיש ווי שיין עס איז, א מחיה, אין מערב זייט איז באלויכטן, די זון איז דארט פונעם נעפל ארויס ווי א חתן פון אונטער דער חופה, ס'איז דא א פסוק אין תהילים, קוקט זי צו דער ערד, לייכט זי די ערד, ווינקט זי צו די וואלקנס, ווערן זיי רויט, דאס איז געווען מיין ערשט דערקענען זיך אליין, גאט און זיין וועלט. מיט דונערן און בליצן האט זיך מיר דאס אלץ אנטפלעקט צום ערשטן מאל, און מיין מענטשליך פארשטאנד אין מיר געקומען פון דעם שטורעם ארויס. אויף דעם טאוול פון מיין הארצן איז אויסגעקריצט דאס בילד, קיינמאל וועל איך עס נישט פארגעסן. דאָס בילד אין דער נאַטורס שפּראַך האָב איך דענסטמאָל פֿאַרשטאַנען און געפֿילט אין האַרצן בײַ מיר, אין מײַן קינדערהאַרץ. איך האָב געהערט דאָס רעדן פֿון די גראָזן און גערטנער-געװיקסן, דעם שיר װאָס די פֿליסנדיקע װאַסערן מורמלען, כ'האָב געהערט, כ'האָב פֿאַרשטאַנען װאָס עס קװאַקעט דער פֿראָש, װען ער ליגט אײַנגעזונקען ביז האַלב אין דער בלאָטע און גלאָצט מיט זײַנע גרױסע אױגן. איך האָב דאָס גוט פֿאַרשטאַנען. ווייל איך האב דעם פראש געענטפערט מיט א קוואקעריי פונקט ווי ער, און אז איך בין געקומען צו אונזער הויף אריין איז ארויס פון שטאל די קאלב, האט זיך געצויגן אראפגעלאזט דעם קאפ און אויפגעהויבן דעם וויידל און געמעקעט ס'איז אויך ארויס די הון פון ערגעץ א ווינקל, ערשט איצט דערזעט ער דאס, ס'איז אויך ארויס די הון פון ערגעץ א ווינקל, און האָט גענומען מיט אירע הינדעלעך זוכן אין מיסט, און דער האָן גײט אױך, האַלטנדיק דעם קאָפּ נאָך זײ נאָך, גײט און שפּרינגט צו, װינקט מיט די אױגן און רײַסט זיך אױפֿן האַלדז. אױך די קאַץ האָב איך געזען אַרױסגײענדיק פֿון אונטערן דאַך, רײַבט זיך אין דער װאַנט, שפּרינגט, מײַוקעט, און איך האָב פֿאַרשטאַנען, איך האָב געװוּסט, װאָס זײ רײדן, און איך האָב יעדער אײנעם פֿון זײ געענטפֿערט אױף זײַן לשון. כ'האָב געמעקעט, כ'האָב געמיאַוקעט, כ'האָב געפּיפּשעט אויף אַ הויכן קול, און כ'האָב אַפֿילו נישט געפֿילט דעם פּאַטש, וואָס דער טאַטע האָט מיר געגעבן אויפֿן באַק. כ'האָב אַפֿילו נישט פֿאַרשטאַנען, וואָס די מאַמע שרײַט אויף מיר, ווען זי האָט מיר דערזען אין דער טיר אַ נאַסן פֿון רעגן. וואָס האָבן זיי געוואָלט?

לעבט ער דא? איך מיין ווען היינט זאל קומען א שרייבער און שרייבן אזוי וועל מיר זאגן נו ער שרייבט דאך באנאליטעטן וואס איז ער דארט מחדש אוודאי אבער דאס איז די ערשטע נאדל ווי ביאליק זאגט דאס איז נישט אונזער מאדערנע ניימאשין דאס איז די ערשטע נאדל ביז מענדעלען האט קיינער אזוי נישט געשריבן ער איז א פיאנער נישט נאר א קלאסיקער. ער איז דער פיאנער, נאך אים איז געקומען דאס אייניקל, איז געקומען שלום עליכם, אבער ער איז געווען דער זיידע, ער איז געווען דער אנהייבער, ער איז דער פיאנער פון די אלע זאכן. ווען היינט זאל איימיצער זאגן, שרייבן, דיינע האר זענען שווארץ ווי די ראבן, דיינע אויגן זענען ווי טויבן, נו, עמיר זאגן אז ער האט עס גענומען פון שיר השירים. אבער דער מחבר פון שיר השירים איז געווען א געניאלער דיכטער, ווייל ער איז געווען דער ערשטער וואס האט אזוי געשריבן און אזוי געזעהן. ס'האט עימיצער אן ענגלענדער וואס האט קיינמאל נישט געלייענט שעקספיר זיך ענדליך אוועקגעזעצט און גענומען לייענען שעקספיר.

וויסן וועגן מענדעלען אין ראם פון דער אידישער ליטעראטור-געשיכטע, זאָל מען ליינען מענדעלע, טאָ זאָגן ער באַשטייט דאָך פון ציטאַטן, און עפּעס שרייבט ער דאָך אַזעלכע באַנאַלע זאַכן, וואָס הייסט, כ'מיין. אָבער מענדעלע איז געווען אַ ראשון, נישט איינער פון די ראשונים, נאָר טאַקע דער ראשון, דער ערשטער, דער סאַמע ערשטער, און ער האָט, גענומען אידיש און האט אין איר אריינגעבראכט, האט אין אידישן לשון אריינגעבראכט, אחוץ ריטם ווי איך האב געזאגט, און ספעציעלע בויגונגען פון דער שפראך וואס זענען ביז אים נישט געווען, האט ער אויך אריינגעבראכט, וואלט איך געזאגט, א פייערליכקייט, א יום טוב'דיגקייט, וואס איז ביז אים נישט נישט געווען. איר וועט ליינען דיקן, און איך וויל נישט מבטל זיין דיקן. אין דיקן איז פארלוירן געגאנגען א קינסטלער. ער האט צום ביישפיל אזא ערציילונג ווי י"ט כסלו, וואס איז א פרעכטיגע סאטירע, וואונדערליך געשילדערט. אבער דאס איז נישט מענדעלען. אקעגן מענדעלען זעט אויס דיק'ס לשון, כ'רעד נישט פון זיינע דייטשמעריזמען, זעט עס אויס ווי וואלט איך געזאגט ווי אלט אלט מעבל, און מענדעלע האט עס אלץ מחדש געווען, און ער האט אויך אריינגעבראכט נישט קיין שטייפקייט ווי ניגער זאגט אין זיין אידיש, נאר א פייערליכקייט, א יום טוב'דיגקייט וואס ער האט גענומען פון העברעאיש, ווי למשל אט האמיר געזען ער גיט אריין אזוי צופעליק כמעט כלאחר יד א פסוק, אן איבערגעזעצטן, א פירוש, און דער דאזיגער פסוק, דער תהילים פסוק אדער א פסוק פון הגהצ אדער שמו, גיט צו זיין שילדערונג אדער די סיטואציעס וואס ער גיט, ער גיט עס צו עפעס א יום־טובדיגקייט, א מייעסטעטישקייט, די מייעסטעטישקייט וואס עס פארמאגט אין זיך אויף א נאטירליכן אופן דאס העברעאישע לשון.

ווייל די שפראך האט עקזיסטירט אויפן פאפיר אבער זי איז נישט גערעדט געווארן ווייל די שרייבער אליין וואס האבן געשריבן האבן נישט גערעדט אינערליך אויף דער דאזיגער שפראך זיי האבן בלויז געשריבן אויף דער שפראך. מענדעלע האט דער ערשטער אנגעהויבן רעדן אויף העברעיש ביי זיך אין קאפ ווי אזוי דאס איז געווען נאכדעם ווי ער האט פֿיר און צוואַנציק יאר געשריבן אידיש. דאמאלס ערשט האט ער געקאנט באנייען העברעיש פון אידיש ארויס. איך וועל אייך געבן ביישפילן. יא, קיין סך ביישפילן וויל איך נישט, קען איך נישט געבן דערפאר, ווייל ס'האט צו טון מיט העברעיש, אבער איך גלויב אז איר וועט כאפן אין וואס דא גייט. קודם כל, וועלן מיר נעמען דעם דיאלאג, יא, אזא דער דיאלאג, לאמיר זאגן מיר אנכאפן א פון איינע פון זיינע פון איינע פון זיינע העברעאישע ווערק און ארויסנעמען, ס'איז ווידער פארשטייט זיך נישט מער ווי א טראפן פון ים ווי אזוי עס רעדן זיינע העלדן. איך וועל, איר וועט מיר מוחל זיין, איך וועל זיין העברעאיש לייענען מיט א אשכנזישע הברה און נישט מיט א ספרדישע, פארוואס? ווייל מענדעלע איז געווען א גרויסער מוזיקער, שפראך מוזיקער, און א קאלאסאלער שפראך ריטמיקער, און ער האט די ווערטער וואס ער האט געשריבן ארויס גערעדט אין זיין קאפ בשעת'ן שרייבן מיט א אשכנזישע הברה און נישט מיט א ספרדישע, וועט איר זאגן וואס איז דען דער חילוק ס'איז דאך נישט קיין פאעזיע יא, עס איז אויך פאעזיע. איר ווייסט אז פראזע אן ריטם עקזיסטירט גארנישט, עס איז גאר קיין פראזע נישט. דער ריטם אין וועלכן ס'איז געשריבן געווארן מענדעלעס העברעאישע פראזע איז אן אשכנזישער, און איך וועל אייך אויסזאגן א סוד, אז דער ריטם פון עגנונ'ס העברעאיש איז נישט קיין ספרדישער, אן אשכנזישער. איז אט וועל איך ליינען למשל אזא מין א קליין שטיקעלע, רואה אני ורואה אמרתי לו, אני רואה כמדומה לי קראקע ולעמבערג, איך זע איך זע איך זע דאכט זיך מיר קראקע און לעמבערג. אדער למשל אוי לי ואבוי לי צרה גדולה באתנו, אוי לי א גרויס אומגליק איז געשען וויי איז מיר. וואס איז באתנו און וואס איז געשען? שואל לה הבעל נבהל ומשתומם מה צרה באה ולמה באה וואס ווען כלום אני יודעת מה איך ווייס דען וואס? אדער למשל. שמא אתה יודע למה יהודינו כך צווחים כאילו הם מתקטלים, אפשר ווייסטו פארוואס אונזערע אידן שרייען אזוי ווי זיי וואלטן זיך געהארגעט, מתקטלים, הארגענען זיך, און אזוי כסדר, למשל אפילו ווען ער דארף א זאג טון פשוט, ווען ער זאגט ער דארף זאגן א כישוף אויף אידיש וועט ער זאגן א כישוף אנגעטון, ווי מאכט ער דאס אויף העברעאיש? כישוף עשה לו, די זעלבע צאל זילבן, ווייל ער הערט דעם אידיש א כישוף אנגעטון כישוף עשה לו, ער וועט נישט זאגן עשה לו כישוף, ווייל דאן וועט זיין אן אנדער אן אנדער ריטם, ער גיבט איבער גענוי דעם זעלבן ריטם וואס קלינגט אים פון אידיש. למשל אזא מין זאך, ער וויל זאגן אויף העברעיש גיב אויף איר א שפיי און אן עק. רקוק עליה וגומר. אדער למשל סטייטש און סטייטש, וועט זיין אויף העברעיש האיך והאיך, ווי אזוי? אדער למשל וואס פאר אויף אידיש, וואס וואס פאר א קשיא צי איך ווייס, מה שאלה היא אם יודע אני? לא אוכל אוי בוא לבית, כ'קען נישט אוי קומען אהיים, אוי איז אין מיטן, אוי איז דא העברעיש אויך, וכלב, א הונט, אוי, הכלב שם נובח, דער הונט בילט דארטן, אוי. אדער איך בעט דיך זאג דו אליין, בבקשה ממך, אמור נא אתה, זאג דו אליין. אדער למשל לבו לב קדר, נו ווייסטו דאך א טאטעריש הארץ האט ער, לבו לב קדר, טאטעריש הארץ, אדער נישט אויף אייך געזאגט אידישע קינדער, לא עליכם זרע היהודים, אדער למשל ער דארף זאגן איבערקרימען דעם נאמען פישקע, שומע אתה פישקע פיש פעשקע? פישפעש מיינט דאך אויך א וואנץ, אבער פישפעשקע ער דרייט אריבער הייסט עס ער קרימט איבער דעם פישקע, אבער דאס איז אידיש, ס'איז העברעאיש פישפעשקע אבער ס'איז אידיש אין דער זעלבער צייט, אדער למשל מה אתה מהמה לי מע מע כבהמה, וואס מעקעסטו מיר מע מע ווי א בהמה, מה אתה מהמה לי, מהמה איז דא אויף העברעאיש, מהמה לי מע מע כבהמה, אדער למשל. טפו טפו טפו, ווי זאגט מען אויף העברעיש, ער האט געפונען, ס'איז דא אין משנה, טיף טיף טיף, רוקקת לעפציכע שלש פעמים, איבערגעבן דעם קלאנג, טיף טיף טיף, ער האט עס געפונען. אדער למשל אז ער דארף זאגן קארטאפל זאגט ער דאך בולבעס, ווייל ער פארגעסט נישט אז ער איז א קאפולער, א געבארענער אין קאפולע ווייסרוסלאנד, איז בולבעס איז דאך קארטאפל, יא? וויל ער אבער אויף העברעיש איבערזאגן, ער וויל נישט זאגן תפוחי אדמה אדער תפוחי אדמה, האט ער געפונען אין די העברעאישע מקורות בולבוסים, בולבוסים, ווייל דאס איז טאקע בולבע, עס נעמט זיך גאר פון אן אלט גריכיש ווארט, דערפון נעמט זיך בולבס אויף ענגליש, בולבעס, זאגט ער בולבוסים, ווייל ער וויל נישט אנדערש, ער וויל האבן דעם קלאנג, אדער למשל, ער קראצט זיך, קראצט זיך, א איד קראצט זיך, איז ווי איז אויף העברעיש, געווענליך וואלטן מיר געזאגט מתגרד, מתגרד, ער קראצט זיך, אבער ער וויל דאך האבן דעם קלאנג פון אידיש, האט ער געפונען מתקרצף, מתקרצף, קראצט זיך, דארט איז דא א ריש מיט א צדיק, איז ביי אים געווארן ער מתקרצף, ער קראצט זיך, און אזוי ווייטער. אדער למשל אזא מין לשון, ראו נא איך הם צועקים, זעט נאר ווי זיי שרייען, הוא עוד צועק, ער שרייט נאך, הו אב יפה, א שיינער טאטע, שמעתם איר האט געהערט? בבקשה מכם מה אתם אומרים עליו, וואס זאגט איר אויף אים? די וואס דא איז אבער אינטערעסאנט איז אז דער העברעאיש ווי ער מאכט אים איז א גוטער העברעאיש, איר וועט געפינען די מקורות אויף וועלכע ער בויט דאס אלץ, ער געפינט דעם העברעישן עקוויוועלענט, ער טוט נישט אזוי ווי שפעטער מיט יארן ברענער וואס פלעגט אפט מאל פשוט איבערזעצן אזוי ווי עס גייט און שטייט פון אידיש, אזוי אז למשל איינער וואס קען נישט קיין אידיש וועט אסאך זאצן ביי ברענער נישט פארשטיין, ווען איך בין למשל א תימנישער איד וואלט איך נישט פארשטאנען אסאך אסאך פון ברענער'ס העברעיש, מען דארף קענען אידיש צו פארשטיין אסאך ערטער אין ברענער, ביי מענדעלע איז דאס נישטא, מענדעלע קען וואונדערבאר העברעיש, ער איז געווען א גרויסער למדן, און ער האט געוואוסט די מקורות, אבער ער האט זיי צוגעפאסט, ער האט געפונען דעם העברעישן עקוויוואלענט. נאר וואזשע דען, ווען זיינע העלדן וועלכע האבן דאך גערעדט אידיש הייבן אן צו רעדן העברעיש, מאכט ער דעם זאץ בוי אזוי ווי אידיש. דער זאץ איז אזוי געבויט ווי ער האט געהערט אזוי ווי אידיש. אבער דאס איז נישט געגן דעם גייסט פון דער העברעאישער שפראך, פארקערט, דאס האט באלעבט דאס מאדערנע העברעאיש. דאס האט דאס מאדערנע העברעאיש געמאכט פאר א רעד העברעאיש. אן מענדעלען וואלט נישט געווען קיין גערעדט העברעאיש. ווייל מענדעלע ווי געזאגט האט שוין אין זיין געדאנק גערעדט העברעאיש בשעת ער האט געשריבן העברעאיש. ער האט גערעדט העברעאיש פונקט ווי ער האט גערעדט אידיש אין קאפ ווען ער האט געשריבן אידיש, אדער ער האט געהערט רעדן אידיש ווען ער האט געשריבן אידיש. אזוי ארום האט מענדעלע מקרב געווען פון אינעווייניג צוויי לשונות, און דאס איז נאך מער ווי סתם געפונען דעם נוסח, אויסגעארבעט דעם נוסח ווי ביאליק האט געזאגט, ווייל דאס איז שוין א העכערע סינטעזע. איך האב פריער געזאגט אז ס'זענען דא העברעאישע שרייבער וואס זענען אויך אידישע שרייבער, עס זענען דא אידישע שרייבער וואס זענען אויך העברעאישע שרייבער, אבער אזא שרייבער וואס זאל זיין אויף דעם גלייכן ניווא, סיי א אידישער און סיי א העברעאישער שרייבער, דעם גלייכן ניווא, אויף דעם גלייכן הויכן ניווא, דאס איז מענדעלען. און ביי מענדעלען קען מען נאך ביז איצט אסאך לערנען, און מען האט ביי אים אן א שיעור געלערנט, ווייל דאס איז געווען נישט נאר שפראך אליין, דא איז פארגעקומען עפעס א מין געניאלע, וואלט איך געזאגט, סינטעזע צווישן צוויי אידישע לשונות, וואס מענדעלע האט דארטן געפונען דעם אלגעמיינעם דענאמינאטאר, דעם אינערליכן צד השווה. אזוי ארום האט ער באלעבט ביידע לשונות גלייכצייטיג, איינע האט געצויגן יניקה פון דער צווייטער, העברעיש פון אידיש, אידיש פון העברעיש, דאס איז מענדעלע. אבער צו רעדן וועגן מענדעלען בלויז ווי א שפראך קינסטלער, ווי א געניאלן שפראך קינסטלער, איז נאך פארשטייט זיך ווייניג, ווייל מיר וועלן זיך נאכהער אפשטעלן אויף דער אידעען וועלט מענדעלעס. וועגן מענדעלען, צו מענדעלען האט מען געהאט אסאך טענות, ווי איר ווייסט. מען האט געהאלטן אז ער סאטיריזירט צופיל זיינע העלדן, אז ער באציט זיך צו זיי מיט שנאה, אז ער מאכט חוזק. מען האט אפילו גערעדט וועגן מענדעלעס אנטי אידישן אנטיסעמיטיזם וכדומה. דא איז פארגעקומען א מיספארשטענדעניש. מיר דארפן וויסן. דריי זאכן ווען מיר רעדן וועגן מענדעלע. ערשטנס אז מענדעלע האט פון דער השכלה, פון יעדן בעלעטריסט נאפראוולעניע, א ריכטונג, א סאציאלע ריכטונג. ס'האט געמוזט זיין א סאציאלע ריכטונג, אפילו אין ליריק האט עס געמוזט זיין. דערפאר איז געווען דאמאלס אזוי גרויס נעקראסאוו קראסאוו איז געקומען מיט סאציאלע מיט סאציאלער ליריק, און אסאך מענטשן פון יענער צייט האבן געשטעלט נעקראסעוון העכער פאר פושקינען. דאס איז געווען די יענע צייט אין דער רוסישער ליטעראטור ווען אן א מעסעדזש, ווי מ'זאגט אויף ענגליש, אן א מוסר השכל, אן א טענדענץ האט מען גארנישט געקענט שרייבן, נישט קיין ליריש ליד און נישט קיין ראמאן און נישט קיין געווענליכע ערציילונג, ס'איז אפילו אנגעקומען ביז טשעכאוון, פון טשעכאוון האט מען אויך כסדר געפאדערט נאפראוולעניע, גדיע טוט נאפראוולעניע, וואו זעט מען דא די ריכטונג? וואס דערציילסטו דא עפעס א מעשה סתם אין דער וועלט אריין? און דער סוף איז געוועזן אז טשעכאוו האט זיך אונטערגעגעבן, די לעצטע זאכן טשעכאוו'ס, זענען שוין געשריבן באמת מיט א נאפראוולעניע, און דאס איז געוועזן די ווירקונג אגב פון טאלסטוי דעם דידאקטיקער. בכלל איז די רוסישע שיינע ליטעראטור געווען יארן יארן לאנג אינגאנצן דידאקטיש, אזוי אז דער סאציאליסטישער רעאליזם וואס מ'האט געפאדערט לעצטנס אין רוסלאנד האט זיין טראדיציע אין די ספעציעלער טענדענציעזקייט פון דער רוסישער בעלעטריסטיק, אנגעהויבן פון טאלסטוי'ן און געענדיגט ביי טשעכאוו, ווען מ'קען זאגן געענדיגט ביי טשעכאוו, ווייל טשעכאוו אליין געווען א גרויסער, אלנפאלס, געענדיגט קען מען זאגן אפילו ביי באבאריקין אדער נאך אזעלכע. דאס איז דאס האט געווירקט אויף מענדעלען, און ס'האט געווירקט אויף מענדעלען אויך דאס וואס ער האט אייגענטליך געהאט א שטאר, אין אים איז פארלוירן געגאנגען א גרויסער פובליציסט, ער האט זייער שטארק געוואלט ארויסגעבן א טאג צייטונג, ער האט, ס'האט אין אים גערעדט דער מענטש פון דער שעה, ער האט געוואלט באמת אויסבעסערן אידיש לעבן, אידישע זיטן, און ער האט געוואלט רעאגירן ממש טאג טעגליך, אבער ער האט נישט געקענט קריגן קיין דערלויבעניש פון דער צארישער מאכט, האט ער זיין פובליציסטיק אריינגעגעבן אין זיין בעלעטריסטיק. ווען מיר ליינען דאס אלץ און מיר האבן דאס אלץ אין זינען, הייבן מיר אן צו פארשטיין פארוואס מענדעלע דער מוכיח איז אָפֿטמאָל פֿאַרבײגט, אָפֿטמאָל באַװוּסטזיניק דאָס קינסטלערישע. דאָס איז געװען דער גײַסט פֿון דער צײַט, און דאָס איז אױך געלעגן אין מענדעלען גופֿא, װעלכער האָט געשטרעבט צו האָבן אַ בינע, אַן אָרט, פֿון װאַנען אַרױסצושרײַען זײַן װעטאָ געגן די בעלי טאַקסעס, די באַנדע שטאָט-בעל-טובֿהס און אַנדערע. ער האָט עס אָבער געמוזט טאָן, װי אַ בעלעטריסט. נאך א זאך, און דאס איז נאך וויכטיגער. מענדעלע איז פריער פון אלץ א סאטיריקער, דארף מען פארשטיין וואס איז סאטירע. דער סאטיריקער איז פאקטיש נישט קיין רעאליסט. דאס איז א טעות. איר קענט פון א סאטיריקער נישט פאדערן ער זאל אייך געבן א דריי-דימענסיאנעלע לעבעדיגע געשטאלט. דאס איז גארנישט מעגליך. כ'וועל באלד ערקלערן פארוואס. ווען איר וועט נעמען צום ביישפיל מאליער, ווען ער שילדערט אייך הארפאגאן דעם קארגן, איז דען א מענטש פֿיר און צוואַנציק שעה א מעסלעס א קארגער? אפילו א קארגער וואס איז הונדערט פראצענט א קארגער קען דאך אויך אמאל טרעפן אז ער זאל אמאל זיין דער היפוך פון א קארגער, אויף דעם איז ער דאך א מענטש, יא? און אפילו אזוי איז ער דאך נישט בלויז א קארגער, ער האט דאך נאך הונדערט אנדערע אייגנשאפטן, ער איז דאך עפעס א מענטש. אבער וואס טוט א סאטיריקער? צום ביישפיל ווען ער וויל אויסלאכן, ווען ער וויל שארף אויסלאכן, אויסבייטשן, אָט די אייגנשאַפט פון קאַרגשאַפט נעמט ער אַ געשטאַלט, װאָס האָט נאָר די דאָזיקע אייגנשאַפט. דאָס איז דאָך נישט רעאַל, ס'איז דאָך נישט רעאַליסטיש. ס'איז נישטאָ אַ מענטש, װאָס איז בלויז האַרפּאַגאָן, אָבער ער דאַרף דאָס האָבן צו זיינע סאַטירישע צוועקן. ממילא איז דאָס נישט קיין דריי-דימענסיאָנעלע געשטאַלט, דאָס איז, װאָלט איך אייך געזאָגט, גיכער אַ פּאָעטישע סכעמע. סאַטירע איז נעענטער צו פאעזיע איידער צו פראזע. ווען מיר נעמען צום ביישפיל דאן קיכאט, איז דען מעגליך אז א הונדערט פראצענטיגער משוגענער מיט אזעלכע טיפע געדאנקען, ביידע זאכן צוזאמען ווי דאן קישאט? ניין, דאס איז א געניאלע פאעטישע סכעמע, ער האט געדארפט עפעס אנטדעקן אינעם מענטשן, אינעם מענטשן, און עפעס אויסלאכן, און אין דער זעלבער צייט אראפלאזן א טרער.

ביי דאסטאיעווסקין ווערן זיי אויס לעבעדיגע געשטאלטן, אבער זיי ווערן מער ווי לעבעדיג, זיי ווערן עפעס אנדערש, זיי באקומען די דימענסיעס פון פאעזיע, דווקא דורך דעם וואס זיי זענען סאטיריש אויפגעפאסט געווארן, און דער קינסטלער וויל זיי אויפשטעלן סאטיריש. וויבאלד אזוי האט מענדעלע נישט געקאנט און נישט געדארפט, ווי א סאטיריקער, געבן אונז דאס וואס מיר רופן היינט אן די לעבעדיגע געשטאלט, דעם לעבעדיגן מענטש, איך בין בכלל נישט פון די גרויסע חסידים פון דעם אזויגערופענעם לעבעדיגן מענטש, איך האלט איך בין גאר אן אפיקורס, איך האלט אז מען קען גארנישט געבן דעם לעבעדיגן מענטש, ווער קען דאס טון, ווער קען דאס געבן, ווער קען געבן אן אמת לעבעדיגן מענטש אין ווערטער, ס'נישטא אזא זאך, מען קען נאר געבן רמזים פון לעבעדיגקייט וואס מיר זאגן, אה, דאס איז א דריי-דימענסיאנעלע מענטש, אבער ס'נישטא קיין דריי דימענסיעס אין דער ליטעראַטור פֿון אַ געשטאַלט ס'איז נישטאָ אַזאַ זאַך, איז ממילא וויבאַלד אַז אַן אַבסאָלוט לעבעדיקע געשטאַלט קענען אַפֿילו די גרעסטע פּראָזע-קינסטלער נישט געבן, איז פֿאַר וואָס טאַקע נישט די פּאָעטישע סכעמע, און פֿאַר וואָס טאַקע נישט אויסטראַכטן אַפֿילו קינסטלעריש אויסטראכטן א געשטאלט. מענדעלע האט נישט געדארפט קינסטלעריש אויסטראכטן, ער האט געזען ארום זיך די אלע מענטשן, ער האט געוואוסט פארשטייט זיך אז רב יאנקוטש אדער רב יאנקל וואס ער האט אים אזוי פיינט האט נאך אנדערע מידות און ער קען אויך האבן שיינע מידות, אבער ער האט ער געדארפט אויסשטורעמען זיין פראטעסט, האט ער ממילא געמאכט פון אים סתם א איד וואס איז בלויז כולו פון אנהייב ביזן סוף פח פח און פח, ס'איז נישט קיין לעבעדיגע געשטאלט, ס'איז נישטא אזעלכע מענטשן, אבער מענדעלע האט באשאפן אזא געשטאלט, ער האט זי באשאפן, ס'איז דאך נישט וויכטיג צו ער האט גע צו ס'איז וויפיל דימענסיעס, דריי דימענסיעס, וואס איז דריי דימענסיעס, אז מען וויל האט א מענטש גאר אן א שיעור דימענסיעס, און עס איז גאר אוממעגליך צו געבן א לעבעדיגן מענטשן, איין לעבעדיגן מענטשן צו געבן אזוי ווי ער איז, קען מען נישט. אפילו אן אקטיאר ווען ער גיט אייך דעם לעבעדיגן מענטשן, דאס איז ער האט הונדערט וואונדערבארע טריקס אייך אפצונארן איר זאלט מיינען אז איר זעט פאר זיך א לעבעדיגן מענטש, אין א געוויסן זין איז דאס וואס מיר רופן קונסט די קונסט פון קינסטלערישן פון גרויסן קינסטלערישן אפנארן, יא, אן דעם איז גארנישט מעגליך קיין רעאליזם, און דערפאר האט טאקע געזאגט אמאל מאפאסאן אז רעאליזם עקזיסטירט גארנישט, מען דארף עס אנרופן אילוזיאניזם. דאס איז אלס נישט מער ווי א אילוזיע, עס דאכט זיך אייך אז עס לעבט, עס לעבט נישט. עס איז נאר גענוג אז מען קען אייך אפנארן אז עס לעבט, דאס איז שוין אויך א הויכע מדריגה פון קונסט. אבער ווי נאכאמאל גערעדט, וויבאלד אזוי איז וואס איז מיר דער אונטערשיד? וואס ארט מיך אז מען וועט מיר געבן א הונדערט פראצענטיגן קארגן וואס איז בלויז א קארגער אויב עס ווירקט אויף מיר? עס איז דאך נישט וויכטיג, דער עיקר איז דאך אז איך ווער באאיינדרוקט, עס ווערט געשאפן א געשטאלט. איז זי נישט דאס וואס מיר רופן אן לעבעדיג, איז עס אפשר גאר מער ווי לעבעדיג, אבער ס'איז נאר ער וואס האט געשאפן דאס געשטאלט. דאס זעלבע איז אויך מיט די געשטאלטן פון א מענדעלע. זיי זענען נישט קיין רעאליסטישע געשטאלטן ווי מיר זעען, ווי מיר פארשטייען. זיי זענען נישט די געשטאלטן לאמיר זאגן פון א בערגעלסאן. אבסאלוט נישט. מענדעלע פארטיפט זיך גארנישט אין זייער פסיכאלאגיע, ער האלט גארנישט פון פסיכאלאגיע, ער דארף עס נישט, ווייל אים גייט גארנישט אין פסיכאלאגיע. מיר דארפן דאך משפט'ן דעם קינסטלער אויף דעם וואס ער וויל און וואס ער איז.

ער האט געוואלט רעפארמירן פארשידענע זאכן, אבער ווען למשל אזא עקסטרעמער משכיל ווי אורי קאוונער, וואס האט זיך שפעטער אגב גע'שמד'ט, און דאס איז נישט געווען קיין צופאל, האט אנגעהויבן חוזק צו מאכן אין זיינע העברעאישע מאמרים פון דער גמרא, פון תלמוד, איז מענדעלע ארויסגעטראטן קעגן אים מיט א מאמר, זייער שארף, און האט געזאגט, וואס הייסט דו הייבסט זיך אָן מיט דער גמרא? דאס איז דאך דער יסוד פון אונזער קולטור, דאס איז דאך דער יסוד פון אידישקייט, נעמסט צו פון אונז די גמרא, נעמסט צו אלץ, ער האט זיך אויף אים זייער זייער שטארק געבייזערט, און דאס זעלבע איז אויך אין אסאך אנדערע ערטער, ער אליין ווען ער מאלט דעם אידעאל פון א משכיל ווי ער שטעלט זיך פאר, דער משכיל הייסט פארשטייט זיך גוטמאן, ווייל ער איז א גוטער מענטש, אלזא גוטמאן, דער דאזיגער גוטמאן קומט מיט זיין פראגראם און ער זאגט, וואס הייסט? איך אנערקען נישט נאר נישט די עקסטרעמען אין אידישן לעבן, איך אנערקען נישט דעם עקסטרעם פון פאנאטיזם וואס האט וואס פארשטייט אפילו נישט די תורה, ער פארשטייט נישט די תורה דערפאר ווייל ער וויל נישט לערנען קיין וועלטליכע וויסנשאפטן, אבער פונקט אזוי האב איך פיינט זאגט ער די פוסטע פראנטן, די וואס האלטן זיך פאר אינטעליגענטן און האבן פיינט אידן און רעדן אויף פרעמדע לשונות. איר האט דארטן דעם פראגראם פון א סינטעטישן נאציאנאלן איד. דאס איז געווען מענדעלע וואס מיר רופן אים אן משכיל, עס זענען פארשידענע סארטן משכילים, אורי קאוונער דער וואס האט חוזק געמאכט פון דער גמרא האט זיך שפעטער געשמד'ט, איז אויך געווען א משכיל, און מענדעלע איז געווען א משכיל, דעריבער ווען מיר זאגן א משכיל דארפן מיר צוערשט דעפינירן וואס פאר א סארט משכיל און וואס פאר א סארט השכלה, אלזא מענדעלע איז נישט געוועזן קיין עקסטרעמיסט,

אז מענדלע האט געגלויבט אין גאט, ער האט געגלויבט אין דעם גאט פון די מדרשים, פון דער אגדה, און אזוי ווייטער, און שפעטער אויף דער עלטער שוין ביים סוף פון זיין לעבן איז ער געווארן אן ארטאדאקסישער איד וואס האט אפילו געשלאפן איז ער אויך געשלאפן אין א יארמולקע, אויף אזוי ווייט. יא דאס איז מענדעלע. אט אזא עוואלוציע האט דורכגעמאכט מענדלע וואס מיר זאגן אויף אים א אידישער אנטיסעמיט, דער משכיל. דאס זענען נישט מער ווי ווערטער, ס'זענען געווען פארשידענע משכילים, און אפילו אידישע אנטיסעמיטן זענען דא פארשידענע. רבותי, איך וואלט געקענט רעדן וועגן מענדעלע'ן דריי טעג מיט דריי נעכט, ווי מ'זאגט, אבער איך דארף מקצר זיין, און מ'האט מיר שוין אנגעוואונקען אז איך זאל מקצר זיין, וויל איך אייך מכבד זיין אדער מהנה זיין מיט א ליד, נישט מיינס, מיט א ליד וואס שמעון שמואל פרוג האט אנגעשריבן ווען מענדעלע איז אלט געווארן זיבעציג יאר. היינט ווערט דאך א ליאדע יינגל אלט זיבעציג יאר, אבער דאמאלס איז אלט ווערן זיבעציג יאר געווען א הויכע מדריגה. אלזא, דאס ליד הייסט דער אדלער, מענדעלע'ן צו זיין זיבעציג יעריגן יובל. קוקט, שוועלבעלעך מיינע,

נישט פינטלדיק קוקן אין הימל אריין די ליכטיגע אדלערשע אויגן. ווי אלט ער איז? פרעגט ביי דעם רואיגן וואלד, און פרעגט ביי די פעלזן, און פרעגט ביי די שטראמען וואס פליסן אין וואלד פון די פעלזן, ווי אלט? עס זינגען א הערליכן לויב צו זיין נאמען, די שטערן, די וואלקנס, זיי ווייסן די צייט ווען ער האט דער שאפונגס עינוים געליטן, ווען ער האט די פעדערן זיינע געביטן, זיין אדלערשע יוגנט באנייט.
איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט. איך וויל באדאנקען דעם חשוב'ן גאסט אונזערן, איך וויל אייך אויך אויסזאגן א שטיקל סוד, אונזער חשוב'ער גאסט ווערט דא נישט לאנג א בעל יובל, ווינטשן מיר אים אסאך געזונטע און שעפערישע יארן, און מיט דעם וועלן מיר פארענדיגן דעם היינטיגן אבענד. א דאנק.